ס'איז אסאך מחשבות אויף דעם, רשי אליין אויפן פלאץ פרובירט ברענגען, ס'איז געווען די ליצני הדור היו אומרים, מאבימלך נתעברה שרה, מה עשה הקדוש ברוך הוא, צר קלסתר פניו של יצחק כאברהם, און הכל מודים, נע, אברהם הוליד את יצחק. הייליגער רבי ר' נחמן ברענגט אין ליקוטי מוהרן אין תורה ע"ד,

יעדער איינער האט מצבים אין זיין לעבן וואס ס'דא אמאל צייטן וואס אין אלע עניינים גייט מיט אים א דרגה פון אברהם, וואו ס'איז גוט ווערט א חתן, מ'גרייט זיך צו די חתונה, מ'האט חתונה, מ'האט קינדער, מ'האט פרנסה, מ'דאווענט און מ'לערנט, ס'איז אלה תולדות, ס'איז אברהם, ס'איז נישטא קיין יצחק דא, ס'איז חסד. ס'דא אזעלכע מענטשן? אוי אוי אוי דער שלוס סיום. זיי זענען זיי זענען סטאק אין יצחק. כל השומע יצחק לי אלע לאכן פון זיי. זיי געפינען זיך אין א מצב נישט קיין שידוך, רחמנא ליצלן שוין דא א שידוך, איז שווער צו חתונה האבן, חתונה געהאט, שווער שלום בית. שווער האבן קינדער, שווער מגדל זיין קינדער, שווער קיין פרנסה, אסאך מאל נישט געזונט, און יא ס'איז דא המון המון מלאכת יצר הרע, איך ווייס נישט נישט, מסתבר ביי די חברים נישטא קיין יצר הרע, אבער טאמער איר וועט וויסן אמאל ס'איז דא עפעס א יצר הרע פון תאוה זאלט איר וויסן ס'אויכעט כל מיני צרות מיט יסורים, ס'איז דא אמאל א מענטש וואס ער האט בעת ובעונה אחת אזא כלאים'דיקער, אין די זעלבן טאג. ס'איז אזא בייפאלער, אין א רגע איז ער אין אזא שמחה און א רגע איז ער אין אזא עצבות, א רגע איז ער אברהם א רגע איז ער יצחק, דא איז ער אין די הימלען דא איז ער אין דר'ערד, כימי השמים על הארץ. אה? בשעת ס'גייט אריבער אויף א מענטשן א ענין פון יצחק, איז די סכנה זייער גרויס. אלה תולדות יצחק. זאגט רשי אויפן פלאץ, יעקב ועשו האמורים בפרשה, אסאך פרעגן די שאלה אויף רשי אויכעט, וואס דארף רשי זאגן אויף עשו? מ'רעדט מ'רעדט דאך דא וועגן יעקב ועשו האמורים בפרשה, מ'דארף עפעס מוסיף זיין מ'רעדט וועגן יעקב ועשו? פון דעם קומט אויס זייער א גוטע מחשבה. בשעת ס'גייט אריבער אויף א מענטשן א מצב פון יצחק א מצב פון דין וואס איז הסתרת פנים איז ער אין א גרויסע סכנה. בשעת א מענטש וויל ווערן א חתן און מ'גייט ארויס מיט א שידוך און ס'גייט און ס'ארבעט זיך נישט אויס אוי דער מענטש שפירט זיך זייער שלעכט בפרט אז ס'מער ווי איינמאל און ס'איז עטליכע מאל שוין. צו דאס זיך מיט זיינע בת זיווג שני, דאס נאכמער קאמפליצירט. מען קומט אין אזעלכע מינוטן וואס דער יצחק וואס ס'גייט אריבער אויף אים איז ממש מסוכן אז ס'קען ארויסגיין א עשו באלד פון אים. די מצב פון יצחק, די מצב פון הסתרת פנים, ס'קען זיך געבן א פארקייקל און ס'ווערט א עשו'קע. אויב וועט מצליח זיין און וועט אכטונג געבן, וועט ווערן א יעקב פון אים. אזוי אין אלע עניינים. אין פרנסה איז דא ברוך השם ס'דא אינגעלייט מען ליגט אריין געלט מען איז משקיע געלט מען טוט השתדלות ס'איז דא איינער wow ס'גייט אים ער איז א אברהם ס'גייט ער האט אוואו ער ליגט א האנט ליגט מען אים צוויי הענט ס'איז דא איינער אוואו ער ליגט א האנט ליגט מען אים א פוס אלעס גייט פארקערט ממש א. און מענטשן וואס גייען אריבער די זאכן, אוי ער האט פארלוירן אינגאנצן, און אין די מינוטן טאמער גיבט זיך נישט אכטונג קען ווערן פון אים א עשו, ס'איז דא מענטשן וואס זענען אין שלום בית אזוי, ס'איז דא מענטשן וואס זענען אין קינדער אזוי, ס'איז דא אינגעלייט וואס גייען אריבער יעדע חודש א גיהנום פון צוויי וואכן, א גיהנום ממש, און נאכאמאל. און נאכאמאל א גיהנום, און נאכאמאל, און נאכאמאל א גיהנום, א גיהנום ממש, און ער זאגט פארוואס האב איך חתונה געהאט, און אסאך מאל ווערט פון דעם פראבלעמען אין שלום בית, און אין די מינוטן, און דער אייבישטער זאל היטן גאנץ גיך קען א מענטש אריינפאלן אז ווערט א עשו. עס ווערט עס רופט זיך א דינא דמסאבא, עס איז דא א דין טמא, א דין אכזרי, און עס איז דא דינא קדישא, עס איז געווען א יצחק וואס איז געווען וואו מקרב די מענטשן צום אייבערשטן, זאגט דער הייליגער רבי דארט אין ליקוטי מוהר"ן, קומט צו א מענטש און מען זאגט אים, זאלסט וויסן זיין. דער אייבישטער האט רחמנות אויף דיר, דער אייבישטער האט דיר ליב, דאס וואס ס'גייט אריבער אויף דיר צער מיט יסורים, את אשר יאהב השם יוכיח, און ער קוקט דיר אן, ער קען זאגן דער אייבישטער האט מיר ליב, אפשר צושפרייט ער זיין ליבשאפט פאר אנדערע מענטשן אויכעט, פארוואס האט ער נאר מיר ליב אזוי? אמאל געהערט מיט דעם רבי גיין מבקר זיין עפעס איינעם וואס האט געזעצן אין תפיסה, און ער האט געהאט א שווערע תפיסה, האט ער מיר געזאגט אז ס'איז קומען איינער מבקר זיין דארט, און ער זאגט אים וואו דער אייבישטער האט דיר אזוי ליב, זאגט ער זאל ער שוין נעמען ליב האבן א צווייטן אויכעט, ער האט מיר שוין גענוג ליב געהאט. יא, ס'איז דא אזא מציאות וואס א מענטש שפירט אזעלכע צער, אזעלכע יסורים, און דו זאגסט אים אז ס'איז אברהם, אלה תולדות יצחק, בן אברהם, קומען צו גיין די ליצני הדור, זאגט דער הייליגער רבי, אין יעדע דור איז דא א יצר הרע וואס דאס איז ליצני הדור, דער אייבישטער האט דיר ליב, א טאטע וואס האט ליב גיט נישט קיין פעטש פאר קינדער, אויב ער האט מיר ליב זאל ער מיר געבן וואס איך דארף, און אזעלכע מחשבות וואס עס ברענגט אים אריין אין קאפ מיט כל מיני קשיות מיט שאלות מיט סתירות, און זיי ווילן איבערדרען דעם מצב פון יצחק פון דינא קדישא אויף א מצב פון דינא דמסאבא, צום ארויסברענגען א עשו פון אים. מה עשה הקדוש ברוך הוא צר קלסתר פניו של יצחק כאברהם, א מענטש האט א כח אז ער וועט נעמען די בחירה זיינע און ער וועט זיך מתבונן זיין צר קלסתר פניו, זאגט דער הייליגער רבי וואס מיינט דאס? חזל זאגן אז תורה מיט תפילה רופן זיך פנים. די פנים פון דעם אייבערשטן איז באהאלטן אין תורה מיט תפילה. די גמרא זאגט, איזהו יסורים של אהבה, כל שאין בו ביטול תורה און ביטול תפילה. אויב די יסורים וואס א מענטש גייט אריבער ברענגט אים ביטול תורה אדער ביטול תפילה, די מצב איז זייער זייער זייער נישט פשוט. אויב דער מענטש גיט זיך אכטונג אז בשעת עס גייט אריבער אויף אים די צער מיט די יסורים, און ער שטעלט זיך אוועק, פארנארט זיך נישט, זאגט רבונו של עולם, אוי ס'איז מיר זייער נישט גוט איצטערט, ס'איז מיר זייער ביטער, אבער וואס? איך וועל טון ווייטער מיינס, איך וועל קומען שחרית, איך וועל דאווענען מנחה, מעריב, איך וועל לערנען מיינע סדרים, איך בין נישט אין קיין מצב פון איי, איך בין נישט אין קיין מצב אז איך בין איצטערט פרייליך, און איך קען אלעמען משמח זיין, ניין, ס'איז מיר ביטער, ס'איז מיר שווער. אבער איך לאז זיך נישט אפהאקן פון תורה מיט תפילה, דאס איז צר קלסתר פניו כאברהם, ער האט א כח צו מצייר זיין קלסתר פניו, צו נישט אוועקגיין פון דעם פנים, וואס דאס מיינט צו זאגן פני התורה ופני התפילה, זאגט דער הייליגער רבי, טאמער דו העסט אכטונג געבן אז דו העסט זיך נישט לאזן אריינווארפן אין א מצב פון הסתרת פנים, וועט ארויסגיין פון דיר א יעקב און נישט קיין עשו. אויב חלילה וחס בשעת די צער מיט די יסורים גיסט זיך א לאז אוועק און זאגסט לאמיר גיין, כ'הער אויף צו דאווענען, כ'הער אויף צו לערנען, ס'איז נישט פאר מיר די געשעפט, דער אייבישטער פירט מיך, כ'זע נישט אז ס'גייט, כ'זע נישט אז ס'ארבעט, כ'האב שוין געטון אסאך, כ'האב שוין געגעבן צדקה אויכעט, כ'האב שוין געזאגט פערציג טעג שיר השירים, כ'האב שוין געזאגט פערציג טעג תיקון הכללי, כ'האב שוין געזאגט פערציג טעג נישט גערעדט אין שול, ס'איז נישט פאר מיר, זאג נישט די ווערטער ס'איז נישט פאר מיר. זאג דאס נישט. דו קענסט נישט וויסן ווי נאנט דו ביסט צו די ישועה. קען זיין מען האט שוין דערציילט אמאל די מעשה, אבער ס'איז אלעמאל גוט צו איבערחזר'ן אפילו מען האט שוין דערציילט, ווייל אפשר איז דא אזעלכע וואס האבן נאכנישט געהערט. א גוטע מעשה וואס איך האב עס געהערט פון עי' בחלקנה. כ'האב עס געהערט פון די בעלת המעשה אליין. ס'איז געווען א מעשה פאר פופצען יאר צוריק, בערך פופצען אדער פערצען אדער זעכצען יאר בערך, כ'האב א חבר נחמן פריד וואוינט אין פלעטבוש בארא פארק, קענסט זי טאקע? זיין מאמע האט געהאט איז געווען צוזאמען מיט א גרופ פון ווייבער פון פרויען וואס האבן זיך צוזאמען געטראפן אלע טאג אויף א האלבע שעה, יעדער איינער האט גענומען א. חלק פון קאפיטלעך תהלים, און צוזאמען האבן זיי אויסגעזאגט גאנץ תהלים, און מ'האט געדאווענט צוזאמען תפילות. האט זי געבעטן די מאמע פון נחמן פריד אז אפשר וויל איך אריבערקומען רעדן פאר די קבוצה פון די פרויען די גרויסקייט פון תהלים. כ'בין אריבערגעקומען, ס'איז געווען עפעס אין בארא פארק עפעס אינעם געגנט, ס'איז געווען א גרויסע קבוצה, איך געדענק נישט מער וויפיל, צוואנציג אדער דרייסיג ווייבער, און איך האב גערעדט, עס איז מיר אויסגעקומען צו רעדן די נקודה אז אסאך מאל איז דא א מענטש נעמט אויף זיך א זאך, בפרט ער וויל געהאלפן ווערן אין שידוכים, אין שלום בית, אין קינדער, אין פרנסה, ער מאכט א קבלה אויף זיך, איך גיי איצטער פערציג טעג אזוי אזוי, און אסאך מאל מ'ווערט נישט געהאלפן גלייך, זאל מען נישט צובראכן ווערן, אויף דעם זאגן חזל, תפילה צריכה חיזוק, קוה אל ה' אם לא נתקבלה חזור וקוה, יא, דאס פונקט מיינען חזל, כ'האב געענדיגט רעדן, קומט צו צו מיר א פרוי, אביסל א עלטערע פרוי. און זאגט מיר איך וויל דיר דערציילן א מעשה, און איך געדענק אז זי האט גערעדט אז די מעשה איז געווען ביי איר אליין, קען זיין אז ס'איז געווען ביי איר חברטע אבער איך געדענק אז ס'איז געווען ביי איר, זאגט מיר אזוי איך האב געהאט א עלטערע בחור אין שטוב, א עלטערע, פרעג איך וואס איז עלטערע, געווען ביי די דרייסיג.

סיי פאר איר בחור סיי פאר איר, עס איז געווען א גרויסע עגמת נפש, זי האט געהערט אז שיר השירים, ווייל דער גאנצער שיר השירים איז געבויעט אויף א גאנצע מציאות פון א חתן מיט א כלה, א מאן מיט א ווייב, דער אייבישטער מיט כלל ישראל, דער נמשל, האט עס א כח, האט עס א סגולה, אז איינער וואס דארף געהאלפן ווערן אין שידוכים, טאמער זאגט ער שיר השירים ווי ס'דארף צו זיין, און טאמער פערציג טעג שיר השירים, ס'איז א סגולה צו ווערן א חתן. זאגט זי די ווייבל אז זי האט נישט דערציילט קיינעם, נישט פאר איר מאן, נישט פאר איר קינד, פאר קיינעם נישט געזאגט גארנישט, זי האט מקבל געווען אויף זיך, זי גייט אויפשטיין פערציג טעג פארטאג פארן עלות השחר, ס'איז נישט גרינג פאר איינער וואס גייט ארבעטן ארויסגיין פון בעט, זאגט זי האט אנגעצינדן א ליכט, זי האט געגעבן א פרוטה לצדקה. זי האט אויסגעזאגט גאנץ שיר השירים און צוריקגעגאנגען שלאפן. פערציג טעג נאכאנאנד. זי איז געווען זיכער דאס איז עס, די ישועה קומט. אה, זי איז משבח דעם אייבערשטן די גאנצע דמות פון חתן וכלה פון שלמה המלך, איצט וועט זיכער ווערן נישט אויך חתן וכלה פאר איר זון. ס'איז אריבערגעגאנגען א וואך, ס'איז אריבערגעגאנגען צוויי וואכן, גארנישט. כלאם פאדי. גארנישט מיט נישט. נישט קיין שדכנים, נישט קיין שידוכים.

גארנישט מיט נישט. ס'איז אריבער א וואך, צוויי, דריי, ס'איז געווען ממש א חרס הנשבר. אמאל גייט אריבער א צייט, איז אנגעקומען ביי איר א מחשבה, אין כלל ישראל איז דא א מושג פון חזקה, דריי מאל איז א חזקה. זאגט זי, רבונו של עולם, איך גיב דיר נאך איין מאל פערציג טעג, דאס איז דאס, די לעצטע מאל, פערציג טעג חזקה, און כ'וויל זען א ישועה. מאכט א חשבון, ס'איז מער ווי א האלב יאר די גאנצע געשעפט, ס'איז א לאנגע תקופה. יא פערציג אינמיטן הפסקה, פערציג פערציג, ס'איז זיך געענדיגט די דריטע מאל די פערציג טעג, ס'איז אריבערגעגאנגען א וואך צוויי, נאכאמאל איז גארנישט געשען, מ'האט אנגעהויבן מציע זיין א שידוך, ס'איז שוין געווארן פרייליך אז מ'רעדט שוין עפעס, ס'איז אריבערגעגאנגען נאך אפאר טעג, און ס'איז זיך באקענט, ס'איז געווארן ווארעם די זאך, ס'גייט אויף דעם כיוון, זי האט זיך געטראפן מיט די מאמע פון די מיידל, אינמיטן ווען זי רעדט מיט די מאמע פון די מיידל זאגט איר די מאמע פון די מיידל, גיב א קוק ווי דער אייבישטער פירט די וועלט, איך האב געהאט דריי טעכטער ביי מיר אין שטוב ס'איז נישט געגאנגען קיין שידוכים, דער אייבישטער האט געהאלפן, אה ווען ס'רעגנט גייט, ווען ס'רע, ווי זאגט די וועלט זאגט ווען ס'רעגנט גיסט עס, פאר דריי חדשים צוריק די ערשטע טאכטער געווארן א כלה ברוך השם, ס'איז אריבערגעגאנגען ברוך השם נאך א חודש צוויי נאכדעם, די צווייטע טאכטער איז א כלה געווארן, און איצטער ברוך השם די דריטע, און זי הערט עס אויס און זי ווערט פארלוירן, זאגט וואי רבונו של עולם. איך בין געווען זיכער די ערשטע שיר השירים קאל אהן פאדי גארנישט מיט נישט, די צווייטע שיר השירים גארנישט מיט נישט, איצטער זעה איך ווער ווייסט די ערשטע פערציג? מען קען דיר דאך נישט געבן פאר די, עס איז דא א כלה פאר אים, אבער מען דארף ווארטן מען דארף ארויסשיקן די גרויסע, די צווייטע מאל שיר השירים ארויסגעשיקט נאך איינער, אסאך מאל קען מען עס זען אויף די וועלט. אסאך מאל זעט מען נישט. ס'דא אמאל וואס א מענטש קען נישט זען וויאזוי ס'ארבעט זיך אויס די ישועה, און וואס פאר א זאך ס'ווערט געטון מיט דעם. אבער אריינעמען אין קאפ, די יסורים, די עגמת נפש וואס מ'גייט אריבער, לאז נישט די ליצני הדור זאגן מאבימלך נתעברה שרה. די אבימלך קומט און ער זאגט, יצחק, דינים, האט מיט אברהם, נע, דאס איז פון אבימלך, דאס איז פון די סטרא אחרא, דער אייבישטער האט דיר פיינט, דער אייבישטער האט דיר נישט ליב, דער אייבישטער ווארפט דיר ארויס, בשנאת השם אותנו, וואסערע א ליבשאפט, קומט די תורה זאגן, נע, נע, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ארבעט זיך אויס אז צר קלסתר פניו, דיין פנים זאל זיין מיט תורה מיט תפילה, אפילו ווען ס'גייט דיר נישט, ס'איז דיר שווער, מען בעט נישט פון דיר אז בשעת ס'גייט דיר נישט, ס'איז שווער זאלסטו זיין פונקט די זעלבע זאך אזוי ווי ס'גייט דיר, נע נע, מען פארשטייט, נאר רבי נתן ברסלב האט אמאל געזאגט, אז איינער פון די צדיקים האט אמאל געזאגט, איך קען געבן דין וחשבון דעם אייבערשטן אויף אלע טאג פון מיין לעבן, חוץ פון יום הנסיעה, בפרט אין יענע צייטן, יום הנסיעה איז געווען מיט א וואגן, איך קען נישט געבן קיין דין וחשבון יום הנסיעה. האט רבי נתן ברסלב זיך אנגערופן, איך קען געבן דין וחשבון אויף אלע טאג, אויכעט אויף יום הנסיעה, אבער וואס מען פאדערט פון א מענטש ביי יום הנסיעה. ס'הייסט יום הנסיעה פאדערט מען נישט פון א מענטש אזוי ווי א נארמאלע טאג. יא, יעדע טאג איז אנדערש. האסט נישט קיין מוחין, האסט נישט קיין חשק, דו ביסט צובראכן, ס'גייט אריבער אויף דיר. מן השמים פארשטייט מען דיר בעסער וואס אלע קענען דיר פארשטיין בעסער וואס דו פארשטייסט זיך אליין. מ'וועט דיר נישט דן זיין אויף דעם. אבער ווי פריער גערעדט, דער רצון, דער קרעכץ, און קביעת עיתים, א משהו, עפעס, זיי זיך קובע א לימוד פון חוק ולא יעבור, חוק לישראל למשל, חוק ולא יעבור, פינף מינוט, עפעס א לימוד, נאך פינף מינוט, דארפסט אפילו נישט מאכן צוזאמען, פינף מינוט פארמיטאג, פינף מינוט מיטאג, פינף מינוט נאכמיטאג, א פערטל שעה במשך דעם טאג. איינמאל תנך, איינמאל משניות, איינמאל גמרא, וועסט מוסיף זיין נאך פינעף מינוט מוסר, נאך פינעף מינוט חסידות, במשך דעם טאג א שעה צייט כאפסטו ארויס לערנען, אבער קבוע, אפילו ווען ס'גייט אריבער אויף דיר, דו ביסט צובראכן, דו ביסט צושטאכן, ס'גייט דיר נישט אין שידוכים, אין קינדער, אין שלום בית, דער יצר הרע פארדרייט די טיימס,

זאגט ר' נתן, גאלדי! ר' נחמן האט אים געענטפערט מיט א גערה און ער זאגט, דו פארשטייסט נישט און דו האסט נישט ארויס די גרויסקייט פון די תורה. אויב א מענטש וועט מאכן א קביעות, חוק ולא יעבור. אבער לאז זיך נישט פארנארן. וואס ס'זאל נאר זיין, א וואו ער פארט נאר, א וואו ער גייט נאר, אין וואסערע מצב ער געפינט זיך נישט, איך לערן די פינף מינוט, איך לערן נאך פינף מינוט, ער איז א בעסערע מצב, לערן א שעה, לערן צוויי, לערן דריי, אבער זיי נישט מבטל די פינף מינוט אויכעט. די קביעת עיתים דאס איז צר קלסתר פניו, ער גיבט אכטונג ס'זאל נישט זיין קיין ביטול תורה און ביטול תפילה, ווערט דאס יסורים של אהבה, גייט ארויס פון דעם וואס א יעקב נישט קיין עשיו. דער רבי זאגט אין די תורה דארטן אז דאס איז דער סוד פון הושענא רבה מיט שמחת תורה. שמחת תורה מיינט, וואו! אזוי ווי מ'האט דא געזען פריער. מ'טאנצט דא, מ'שפרינגט, די תורה האב איך היי! מ'איז היי! געב מיר היי! היי! העכער און העכער! הייער און הייער! ס'איז עס! ס'פליעט אין די עולמות! ער איז אין א מצב וואס אלץ איז גוט! שמחת תורה! דאס איז יעקב אבינו! ס'איז דא געווארן א מצב הושענא רבה! דאס איז די חפירת הבארות! שטייט, מ'בויעט א באר און מ'פארשטאפט אים, עסק, שטנא, מען לאזט אים נישט צו גארנישט, אוואו ער גייט, אוואו ער שטייט, וואס ער וויל טון גייט אים נישט, ער קען נישט דאווענען, ער קען נישט לערנען, וואס טוט מען הושענא רבה? מען זאגט הושענא, הושענא, הושענא, בשר בוער בידו, הושענא, כסא לבהמה, הושענא, מען זאגט ארויס א ווארט, רבוש"ע איך האב אפילו נישט קיין כח צו רעדן, הושענא, ער האט שוין נישט וואס צו זאגן זאגט ער הושענא אמרי הושענא הושענא. הושענא, די וואס זיי זאגן הושענא, הושענא, זיי זאגן די וואס רעדן, אסאך פון מענטשן וואס רעדן נישט, זאג דאס אליין, איך ווייס נישט וואס צו רעדן רבונו של עולם, זאגט דער הייליגער רבי, דאס איז הושענא רבה, הושענא רבה מיינט א מגן, א שיצער, שמחת תורה איז הוויה, יוד קיי וואו קיי איז דא א פסוק אין תהלים, כי שמש ומגן הוויה אלוקים, הוויה איז שמש, אוי ס'לייכט, ס'שיינט. אלוקים איז דינים איז מגן א שיצער, ס'שיינט דיר נישט איצטער פארנאר זיך נישט, ס'איז נישט קיין מצב וואס דו ביסט אין א היי, אבער מגיני מגיני, וואס איז דער מגן? הושענא הושענא, השם הושיעה, רבונו של עולם העלף מיר ארויס, פשוט'ע רייד, נישט מיט קיין ברען, נישט מיט קיין התלהבות, אבער זאג ווייטער די ווערטער, קום אריין אין שול, קענסט נישט דאווענען א גאנצע מנין? זאג רבונו של עולם איך האב נישט איך קען נישט איצט א גאנצע מנין אבער קום אריין לייג די תפילין שמע ישראל רבונו של עולם מארגן נאכט טרעף איך נאכאמאל איך האב נישט קיין כח היינט איך קען נישט האסט געמאכט א קביעות כ'געדענק פאר יארן צוריק האב איך גערעדט פון רבי יעקב מאיר שעכטער אז ס'איז דא א מדרש שוחר טוב אין תהלים אויפן פסוק רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה זאגט דער מדרש אזוי דער אייבערשטער זאגט פאר א מענטש ווילסט ווערן ריין קום אריין אין שול דאוון מיט א מנין קום אהער איז דא א מקווה קום אריין אין מקווה קום אריין אין שול מיט א מנין

על משכבך, בלייב אין בעט, דאווען אין בעט, אבער טו עפעס. זאגט דער מענטש פאר דעם רבונו של עולם, רבונו של עולם, איך האב נישט קיין כח אפילו אין בעט צו דאווענען. זאגט אים דער אייבערשטער, איך פארשטיי דיר. בלבבכם, רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם, אין הארצן, דאווען מיט צו מיר מיט דיין הארץ, קענסט נישט רעדן איך בסדר, מיט דיין הארץ, זאגט דער מענטש דעם אייבערשטן רבונו של עולם זאגט ער כ'האב נישט קיין כח, איך האב נישט קיין כח צו דאווענען אפילו אין הארץ, זאגט אים דער אייבערשטער איך פארשטיי דיר אויך, ודומו סלה, טראכט נישט קיין שלעכטס, טו עפעס פאר מיר, איך דענק איך האב געקענט עפעס פארן מיט ארויף לייגן, אפשר ביז אייביג אבער זיינע ספרים האט עס געברענגט, אין מדרש שטייט עס אין דעם לשון פון מדרש ער האט עס ארויף געברענגט אויף א ווייזע וועג, די נקודה פון דעם איז מיט מגינים, בשעת ס'גייט אריבער אויף דיר אלוקים דינים יסורים עגמת נפש הסתרת פנים, ס'איז א מצב פון יצחק, חושך זאגט דער רבי דארטן אין די תורה, גיב אכטונג ס'קען ארויס גיין א עשו, טאמער ס'איז דא ביטול תורה ביטול תפילה ביסט אינגאנצן מבטל, די סכנה איז מורא'דיג גרויס. טאמער ביסטו א הושענא רבה'דיגער מצב, הושענא, הושענא איבער הושענא, דו זאגסט וויפיל דו קענסט, ווערט פון דעם א שמחת תורה, אברהם מוליד את יצחק, וועסט זען אז ס'וועט ארויסגיין צום סוף א יעקב אבינו, דער אייבערשטער זאל אונז העלפן, דאס וואס מיר טוען דורך, מיר טרעפן זיך צוזאמען, וואס חברים איז חברי חברים'לעך, יעדער איינער דארף דאך האבן זיינע חיזוק, אם יפול האחד השני יקימו, אמאל דארף דער האבן דעם חיזוק, אמאל דארף דער צווייטער האבן דעם חיזוק, אמאל דארפן ביידע האבן דעם חיזוק, מען טרעפט זיך צוזאמען חברים איז אלץ כדי מען זאל צוקומען צו די נקודה, ווי שטארקט מען זיך מיט רצונות, מיט כיסופים, מיט געגועים, מיט השתוקקות, מיט לב נשבר, וואס ס'ברענגט ארויס דעם קרעכץ, די תנועה הטובה, און האבן עס א קביעות, א קביעת עיתים, אפילו בשעת מען קען גארנישט טון, כל שכן בשעת מען קען אסאך טון, בלייב מיט דעם קביעות, אבער טו וואס-מיט דו קענסט, און דעמאלטס וועט מען זיכער זוכה זיין אז מ'וועט ארויסגיין פון אלע דינים, פון אלע איסורים, יעדער איינער וועט טרעפן סיי די שידוכים, און די שלום בית, און די קינדער, און פרנסה, מ'וועט האבן כח זיך אויסגעבן פון יצר הרע, אז מיר טוען וואס מיר קענען טון, ווי שטייט פתחו לי פתח כפתחו של מחט. אני אפתח לכם כפתחו של אולם, דער מחט האט נישט קיין שייכות צו דעם אולם, ס'איז נאך מער, איך האב אמאל געטראכט ביי מיר אין טייטש ווערטער, לכאורה וואלט געדארפט שטיין פתחו לי פתח כפתחו של מחט ואני ארחיב לכם. דו עפן מיר אויף אזוי ווי א מחט, און איך וועל עס צושפרייטן. ער זאגט, נע, אני אפתח לכם, איך וועל דיר עפענען א צווייטן פלאץ אינגאנצן, אין פרנסה, אין שידוכים, א מענטש קלערט דער שידוך, ער טוט השתדלות דער שידוך, אינמיטן ווערט עס גאר, נע, עס איז דאך א צווייטע זאך אינגאנצן, אמאל אין פרנסה, אמאל, אני אפתח לכם, טו דיינס, וויפיל דו קענסט, דער אייבישטער וועט עפענען, דער אייבישטער עפענט, אוי.